בעזרת השם יתברך מסכת יומא דף פ', מ'הייבען אן דף ע"ט עמוד ב' אונטן די לעצטע שורה, תניא רבי אומר, זאגט די הייליגע גמרא, תניא מ'האבן געלערנט א ברייתא, רבי אומר, רבי האט געזאגט, כל השיעורין כולן בכזית, ס'טייטש אלע שיעורי אוכלין, למשל די איסור חלב, דם, נבילה, בהמה טמאה, פיגול, נותר, וואס זאל נאר נישט זיין, איז אלעס די שיעור א כזית, חוץ מטומאת אוכלין, חוץ די שיעור פון טומאת אוכלין, וואס ווי רש"י לערנט אין גאנץ שס אז טומאת אוכלים דאס איז די טומאה וואס א מאכל איז מטמא א צווייטע מאכל, נישט צו א מאכל אליין קען טמא ווערן, אבער די שיעור פון א מאכל זאל מטמא זיין אנדערע, איז דארט איז די שיעור אנדערש דארט איז די שיעור א כביעה, פארוואס? ששינה הכתוב במשמען ושינו חכמים בשיעורן, ווייל די תורה טוישט די לשון פון די נארמאלע לשון ביי טומאת אוכלים, עס איז נישט דא א נארמאלע לשון דארט טוישט די תורה די לשון, און במילא האבן חכמים געזאגט אז די תורה טוישט די לשון, אוודאי די שיעור אנדערש, און די שיעור איז טאקע א כביעה, וראיה לדבר, והא ראיה ווי נאך זעהן מיר אזא זאך אז די תורה טוישט א לשון די חכמים האבן אויך געטוישט די לשון, יום הכיפורים, די ראיה איז פון יום כיפור, זאגט אונז די גמרא, מאי שינה הכתוב במשמעו, ווי זעהט מען טאקע יום כיפור אז די תורה האט געטוישט די לשון, מלא תעונה, אז שטייט אין די תורה כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם יום הזה ונכרתה מעמיה, און ס'שטייט נישט דא א געהעריגע לשון אשר תאכל, שטייט לא תעונה, און ממילא אז די תורה טוישט די לשון, און מאי שינו חכמים בשיעוריה, ככותבת. האבן טאקע די חכמים געזאגט אז די תורה מיינט דא א אנדערע שיעור ווי א נארמאלע שיעור, נארמאל וואס שטייט א לשון אכילה מיינט מען כדי אכילה דאס א כזית, יום כיפור שטייט לא תעונה איז דווקא א זאך וואס איז מיישב די דעת אזוי ווי מען האט געזען וואס דאס א ככותבת, און ממילא אזוי ווי מען זעט יום כיפור אזא ענין איז די זעלבע זאך ביי טומאת אוכלים, פרעגט די גמרא, ומאי ראיה לדבר יום הכיפורים? וואס טייטש ברענגסטו א ראיה פון יום כיפור? ביי ביידע האט דאך די תורה געטוישט די לשון, סיי ביי טומאת אוכלים און סיי ביי יום כיפור, ממילא ביי ביידע האבן חכמים גע'דרש'נט גלייך, אז דא איז דא א אנדערע שיעור און דא איז דא א אנדערע שיעור, וואס דארף מען א ראיה ברענגען פון יום כיפור? ענטפערט די גמרא, ווייל דאי מהתם הוה אמינא אורחא דקרא הוא, מ'וועט באלד זען וואס איז די לשון וואס די תורה האט געטוישט ביי טומאת אוכלים, שטייט אין פסוק מכל האוכל אשר יאכל, וואס מ'וועט באלד זען פון דעם אשר יאכל לערנט מען אז די שיעור איז א כביעה, און ממילא זאגט די גמרא, ווען ס'וואלט סתם געשטאנען נאר טומאת אוכלין מכל האוכל אשר יאכל, וואלט איך נישט אנגעקוקט אזוי מאדנע, איך וואלט נישט געזאגט ס'איז דא דא עפעס א אנדערע סארט לשון וואס מ'קען דא דרש'ענען אז די תורה מיינט א כביעה, נאר וואס דען, איך וואלט געזאגט דאס איז די נארמאלע לשון וואס מ'רעדט. אבער וואס, נאכדעם וואס ביי יום כיפור זעט מען אויך דעם ענין אז די תורה טוישט א לשון און מ'דרש'נט פון דעם אז די שיעור איז טאקע אנדערש, זאגט מען שוין די זעלבע זאך ביי טומאת אוכלין, אז די געטוישטע לשון, אפילו ס'איז נישט אזא מין גרויסע שינוי, מיינט אוואדע אז ביי טומאת אוכלין דא א צווייטע שיעור די שיעור איז א כביעה, זאגט יעצט די גמרא וואס איז טאקע די דרשה ביי טומאת אוכלין, טומאת אוכלין כביעה מנלן, ענטפערט די גמרא, אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר דאמר קרא שטייט אין פסוק מכל האוכל אשר יאכל, דרש'נט מען פון דעם אשר יאכל אז אוכל הבא מחמת אוכל, ואיזה זה ביצת תרנגולת, וואס טייטש אשר יאכל, איז פשט מען רעדט דא פון א מאכל וואס קומט פון א מאכל, מכל האוכל אשר יאכל, וואס איז א מאכל וואס קומט פון א צווייטע מאכל, אן איי, אן איי איז א מאכל, ס'קומט פון א תרנגולת איז אויך א מאכל, און ממילא דאס איז די שיעור וואס די תורה מיינט דא אז ס'איז מטמא בכביעה, פרעגט די גמרא ווער זאגט, ואימא גדי, אפשר מיינט מען א גדי, א קליינע גדי, די גדי איז א מאכל, די מאמע איז א מאכל, און ווער זאגט מען רעדט דא פון א כביעה, ענטפערט די גמרא ניין, ס'קען נישט זיין גדי, ווייל גדי הייסט נישט אוכל, גדי איז מחוסר שחיטה, מען דארף עס נאך שעכטן כדי מען זאל עס קענען עסן, מילא אוודאי מיינט די תורה א כביעה, וואס א ביעה דארף מען נישט שעכטן, פרעגט אבער די גמרא ואימא בן פקועה, אפשר רעדט מען דא פון א בן פקועה, וואס טייטש אז מען טרעפט א גדי אין די געדערים פון די מאמע ווען מען שעכט די מאמע, דארף מען נישט שעכטן דאס קינד, ווייל די שחיטה פון די מאמע גייט אויך ארויף אויפן קינד, איז אזא סארט קינד דארף מען נישט שעכטן, איז אפשר דאס מיינט מכל האוכל אשר יאכל, דאס איז די שיעור, זאגט די גמרא ניין, די בן פקועה קען מען נאך אלץ נישט עסן, ווייל טעון קריעה, מען דארף עס נאך אויפרייסן ארויסצונעמען די בלוט פון דעם, ווייל די בלוט טאר מען נישט עסן, מילא קען מען דאס נישט רופן א מאכל, מילא אוודאי רעדט מען פון א ביעה, פרעגט אבער די גמרא, ואימא ביצת בר יוכני, ווער זאגט דיך טאקע אז מען רעדט פון א געהעריגע איי, א איי פון א תרנגולת, אפשר רעדט מען פון א איי פון א בר יוכני דאס איז א ריזיגע גרויסע פייגל, רש"י ברענגט דא די גמרא אין בכורות אז ס'איז אמאל אראפגעפאלן אזא פייגל און ס'האט איינגעזינקען גאנצע שטעט, מילא אפשר רעדט מען פון אזא מין גרויסע שיעור, זאגט די גמרא ניין, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת, ס'טייטש ווען ס'קומט צו דרש'ענען פסוקים קען מען נישט אנכאפן די גרעסטע שיעור וואס איז נאר דא, מען דארף אנכאפן די קלענסטע וואס איז דא, און מילא כאפט מען ענדערש אן ביצת תרנגולת און נישט די ביצת בר יוכני. פרעגט די גמרא אויב אזוי, ואימא ביעתא דציפורתא דזוטר טובא, אפשר זאל מען אנכאפן א קליינטשיגע איי פון א קליינטשיגע פייגל, נאך קלענער ווי א ביצת תרנגולת? ענטפערט די גמרא, און די גמרא פאלט טאקע אוועק פון די דרשה מכל האוכל אשר יאכל וואס מען האט פריערט גע'דרש'נט, נאר מען דרשנ'ט עס אנדערש, זאגט די גמרא רבי אבהו דידיה אמר, מכל האוכל אשר יאכל, אוכל שאתה אוכלו בבת אחת, אוכל אשר יאכל דרשנ'ט מען אזא סארט מאכל וואס מען קען עסן מיט איין שלינג, ושיערו חכמים, און די חכמים האבן משער געווען אז אין בית הבליעה מחזיק יותר מביצת תרנגולת, אז די בית הבליעה די מויל האלט נישט מער ווי א ביצת תרנגולת, ממילא דאס איז טאקע די שיעור פון טומאת אוכלין א ביצת תרנגולת. זאגט אונז די גמרא, אמר ר' אלעזר, האט ר' אלעזר געזאגט, האוכל חלב בזמן הזה, איינער וואס עסט חלב בשוגג בזמן הזה, וואס היינטיגע צייטן נאכנישט דא קיין בית המקדש קען מען נישט ברענגען א חטאת, איז צריך שיכתוב לו שיעור, דארף ער ארויסשרייבן, נישט נאר אז ווען משיח עט קומען עט ער ברענגען א חטאת, ער דארף שרייבן מער פון דעם, כ'האב געגעסן א שיעור כזית, און ממילא ווען משיח עט קומען, עב איך דארפן ברענגען א חטאת. פארוואס דארף מען דאס שרייבן? שמא יבוא בית דין אחר, וירבה בשיעורין, און מ'וועט שוין זען וואס דאס מיינט, די גמרא פרעגט גראד, מאי ירבה בשיעורין? אי נימא דמחייבי קרבן אכזית קטן, די דין איז, וועלכע סארט כזית, ס'דא אפאר מיני כזיתים, ס'דא א גרויסע כזית, א מיטלמעסיגע כזית, און א קליינע כזית, איז בעצם אונז ווייס מען, די הלכה איז, אז ווען מ'עסט א מיטלמעסיגע כזית חלב, א כזית בינוני, איז מען מחויב צו ברענגען א חטאת טאמער מ'טוט עס בשוגג, און ממילא וויל די גמרא זאגן, אז אפשר מיינט רבי אלעזר צו זאגן אז טאמער איינער עסט א קליינע כזית וואס אונז ווייסן מיר טאקע אויף דעם איז מען נישט חייב א חטאת אבער אפשר ווען משיח העט קומען העט זיך אויפשטעלן א בית דין חכמים וועלן זאגן אז די שיעור וואס מען איז מחויב אויף חלב איז א קליינע כזית און ממילא ווען א מענטש עסט א קליינע כזית אפילו ער מיינט בעצם מ'איז גארנישט מחויב זאל ער נאך אלץ דאס ארויסשרייבן ווייל אפשר ווען משיח העט קומען העט מען יא זיין מחויב אבער דא זאגט די גמרא דאס קען נישט זיין ווייל והתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק אשר לא תעשינה בשגגה ואשם וואס מען דרשנ'ט פון דעם השב מידיעתו מביא קרבן על שגגתו, לא שב מידיעתו, אין מביא קרבן על שגגתו, טייטש ווען איז מחויב א מענטש צו ברענגען א קרבן חטאת, דווקא אז טאמער ער וואלט ווען געוויסט אז די עבירה טאר מען נישט טוהן וואלט ער דאס נישט געטוהן, ס'טייטש א מענטש למשל עסט א כזית חלב, ער האט נישט געוויסט אז חלב איז א פראבלעם, איז דעמאלטס ווען ער וואלט ווען געוויסט, וואלט ער נישט געגעסן, היות ער האט נישט געוואוסט, איז ער דארף ברענגען א חטאת, אבער דא ביי דעם ציור, א מענטש וואס עסט א קליינע כזית, א כזית קטן, איז אפילו אז מען וועט אים זאגן אז מען טאר נישט עסן חלב, וועט ער נאך אלץ זאגן, יא, חלב טאר מען נישט עסן, דאס איז א כזית בינוני, אבער א כזית קטן אויף דעם איז מען נישט מחויב א חטאת, און ממילא, אפילו ווען משיח העט קומען, עט די איד אויך נישט דארפן ברענגען א חטאת, איז קען נישט זיין דאס איז פשט פון רבי אלעזר, אלא נאר, ממילא זאגט די גמרא אוודאי מיינט רבי אלעזר צו זאגן, דלא מחייבי קרבן עד דאיכא כזית גדול, וואס טייטש א מענטש עסט א כזית בינוני, זאל ער ארויסשרייבן, כ'האב געגעסן א כזית בינוני, ווייל קען זיין ווען משיח העט קומען, עט בית דין קובע זיין אז די שיעור חטאת איז נאר אויף א כזית גדול, און דאס האט ער נישט געגעסן, און ממילא עט ער נישט דארפן ברענגען א חטאת, נישט נאר עט נישט דארפן ברענגען א חטאת עט נישט טארן ברענגען א חטאת, ווייל ס'איז א מביא חולין לעזרה, איז פאר דעם דארף מען ארויס שרייבן פונקט וויפיל מען האט געגעסן, פרעגט די גמרא אויף די גאנצע הוה אמינא וואס מען האט געזאגט פריערט אז אפשר איז פארקערט, אפשר א מענטש האט געגעסן א כזית קטן זאל ער ארויס שרייבן ווייל קען זיין אז ווען משיח העט קומען העט מען גרעסער מאכן די שיעורים, זאגט די גמרא ס'שטימט דאך נישט סתם אזוי מיט די ווערטער פון רבי אלעזר, ולמאי דסליק אדעתיה מעיקרא דמחייב קרבן אכזית קטן, מאי ירבה בשיעורים, קוק אריין אין די לשון פון רבי אלעזר, רבי אלעזר זאגט דאך האוכל חלב בזמן הזה צריך שיכתוב שיעור שמא יבוא בית דין אחר וירבה בשיעורין טאמער בית דין וועט קומען און מרבה זיין די שיעור איז וואס איז געווען די הווה אמינא צו זאגן אז בית דין וועט קומען קלענער מאכן די שיעור נאר וואס דען זאגט טאקע די גמרא אז די הווה אמינא איז געווען אז רבי אלעזר האט געמיינט צו זאגן שמא ירבה בקרבנות מחמת שיעורין וואס טייטש אז טאמער א מענטש וועט עסן א כזית קטן און משיח וועט קומען און מ'וועט אפפסק'ענען א כזית קטן איז אויך מחויב צו ברענגען א קרבן איז טייטש ירבה בקרבנות, חכמים דעמאלטס בית דין העלן פסק'נען אז יעדער איינער וואס האט געגעסן א כזית קטן מוז ברענגען א קרבן, נאך אסאך אידן העלן יעצט דארפן ברענגען קרבנות, דאס טייטש ירבה בשיעורים, זיי העלן מרבה זיין די קרבנות וועגן די שיעורים, אבער אוודאי למעשה אזוי ווי מ'האט געזען, מ'איז אוועקגעפאלן פון די פשט, ווייל סתם אזוי אפילו ביי אזא ציור עט א מענטש אויך נישט דארפן ברענגען א חטאת, ווייל ס'איז נישט שב מידיעתו און ממילא זאגט מען טאקע ווי די אנדערע פשט וואס מ'האט געזאגט אז קען זיין בית דין עט גרעסער מאכן די שיעורים און ממילא וועט די איד נישט דארפן ברענגען א חטאת זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי יוחנן האט רבי יוחנן געזאגט שיעורים ועונשין הלכה למשה מסיני ס'טייטש אלע שיעורים און אלע עונשין איז הלכה למשה מסיני ס'טייטש נישטא קיין לימוד אויף דעם נאר ס'הלכה למשה מסיני. פרעגט די גמרא עונשין? מכתב כתיבי? וואס טייטש אלע עונשין, מלקות, מיתה, אלעס שטייט קלאר אין די תורה וואס טייטש הלכה למשה מסיני? אלא הכי קאמר, שיעורים של עונשין, הלכה למשה מסיני. די אלע שיעורים וואס מ'האט קובע געווען אז ווען מ'טוט די שיעור איז מען חייב א עונש, למשל טאקע א ככותבת יום כיפור, דאס איז הלכה למשה מסיני. זאגט די גמרא תניא נמי הכי, מ'האט אזוי אויך געלערנט אין א ברייתא, שיעורין של עונשין, הלכה למשה מסיני, אז אלע שיעורים פון עונשין, דאס איז הלכה למשה מסיני, אחרים אומרים, א אנדערע תנא קריגט זיך אויף דעם, און ער האלט, בית דינו של יעבץ תיקנום, נישט הלכה למשה מסיני, נאר די בית דין של יעבץ, דאס די בית דין פון עתניאל בן קנז איז געווען די ערשטע שופט וואס ווערט געברענגט אין שופטים, זיין בית דין האט קובע געווען די אלע שיעורים, פרעגט די גמרא, וויאזוי קען א בית דין קובע זיין אזעלכע שיעורים והכתיב שטייט דאך אין פסוק אלה המצוות, וואס מען דרשנ'ט פון דעם שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה, אז א נביא קען נישט מחדש זיין גארנישט אין דיני תורה, ממילא קען נישט זיין אז בית דין של יעבץ האט מתקן געווען די אלע שיעורים וואס אויף דעם איז מען חייב א עונש, אלא נאר זאגט טאקע די גמרא, שכחום וחזרו ויסדום, אז מ'האט פארגעסן די שיעורים, אוודאי איז טאקע הלכה למשה מסיני, נאר וואס דען, נאכדעם וואס מ'האט עס פארגעסן, איז צוריק געקומען די בית דין די בית דין של יעבץ, און צוריק אוועק געשטעלט די אלע אלטע שיעורים, צוריק דערמאנט פארן עולם און אוועק געשטעלט להלכה, אז דאס זענען די שיעורים וואס מ'איז חייב אויף דעם א עונש. זאגט די גמרא ווייטער מ'האט געזען די משנה, השותה מלא לוגמיו חייב אז טאמער איינער טרינקט כמלוא לוגמיו,

אין די משנה שטייט דאך מלא לוגמיו איז דאך משמע ביידע באקן, זאגט טאקע די גמרא אימא כמלא לוגמיו, אז די משנה מיינט טאקע כמלא לוגמיו וואס דאס איז איין באק, פרעגט די גמרא, מיתיבי ס'איז א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא כמה ישתה ויהא חייב, וויפיל דארף מען טרינקען יום כיפור צו זיין חייב, איז בית שמאי אומרים רביעית, בית שמאי זאגן א רביעית, בית הלל אומרים מלא לוגמיו, בית הלל זאגן מלא לוגמיו, אזוי ווי מ'האט געזען ביי אונזער משנה, רבי יהודה אומר משום רבי אליעזר כמלא לוגמיו, רבי יהודה זאגט בשם רבי אליעזר כמלא לוגמיו דאס איז איין באק, רבי יהודה בן בתירא אומר כדי גמיעה דאס די קלענסטע שיעור ס'טייטש וויפיל א מענטש שלינגט דאס איז גאר א קליינע שיעור יעצט זעהמער דאך דא אז בית הלל האלטן מלא לוגמיו איז משמע ביידע באקן זאגט די גמרא וואס עפעס מי עדיפא ממתניתין דאוקימנא כדי שיראה הכא נמי כדי שיראה אזוי ווי ביי אונז אין משנה שטייט מלא לוגמיו און מ'האט געזאגט כמלוא לוגמיו וואס מיינט איין באק דא אויך בית הלל ווען זיי זאגן מלוא לוגמיו מיינען זיי כמלוא מלוגמיו איין באק פרעגט די גמרא אי הכי היינו ר' אליעזר ר' אליעזר איז דאך דער וואס זאגט כמלוא לוגמיו דא אין די ברייתא קען נישט זיין אז בית הלל און רבי אליעזר זאגן ביידע די זעלבע זאך, זאגט די גמרא ניין, איכא בינייהו מלא לוגמיו דחוק, וואס טייטש איז דא א חילוק? לויט די בית הלל מיינט מלא לוגמיו ממש מען דארף עס אריינשטופן אינעם באק, וואס טייטש אז זאל גארנישט איבערבלייבן די גאנצע באק זאל זיין פול, מה שאין כן לויט רבי אליעזר, רבי אליעזר זאגט כמלוא לוגמיו, וואס טייטש אפילו דחוק, דהיינו אז די באק מוז נישט זיין אינגאנצן אנגעפולט אזוי ווי די שיעור פון בית הלל, פרעגט יעצט אבער די גמרא, מתקיף לה רב הושעיא, אם כן, הוה ליה מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, נארמאל ווייס מיר אז וואו ס'דא א מחלוקת בית שמאי און בית הלל, איז בית הלל מיקל און בית שמאי איז מחמיר, חוץ ס'דא געוויסע פלעצער וואס בית שמאי איז מיקל און בית הלל איז מחמיר, און די אלע פלעצער וואס די בית שמאי איז מיקל און בית הלל איז מחמיר, דאס אלעס ווערט געברענגט אין עדיות. אין משניות אין עדיות שטייט דארט א גאנצע רשימה פון זאכן וואס איז מקולי בית שמאי און מחומרי בית הילל, יעצט די זאך דא, די מחלוקת דא פון די בית שמאי בית הילל ווערט נישט דארט אראפגעברענגט, און ממילא בפשטות מוז מען זאגן אז דא די מחלוקת פון בית שמאי בית הילל איז בית הילל די מיקל און בית שמאי די מחמיר, יעצט אזוי, וויפיל גייט אריין אין איין באק? אין א באק גייט נישט אריין א רביעית, ס'גייט אריין רוב רביעית אבער א גאנצע רביעית גייט נישט אריין אין א באק, און ממילא פרעגט רב אושעיא, גאנץ גוט טאמער דו זאגסט אז די שיעור פון די בית הילל איז ביידע באקן איז דאס גרעסער ווי א רביעית, קומט אויס אז בית הלל איז מיקל און בית שמאי איז מחמיר, ווייל בית הלל זאגן מען דארף טרינקען מער ווי א רביעית צו זיין חייב, און בית שמאי זאגן א רביעית אויכעט, אבער טאמער דו זאגסט מיר אז די שיעור פון בית הלל איז כמלוא לגמיו, נאר איין באק וואס דאס איז ווייניגער ווי א רביעית, קומט אויס בית הלל איז מחמיר און בית שמאי איז מיקל, וואלט עס געדארפט שטיין אין די משניות אין עדיות אז דאס איז איינע פון די פלעצער וואס איז מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, און ס'שטייט נישט אזוי. איז לכאורה א ראיה טאקע אז מלוא לגמיו וואס די בית הלל זאגן מיינט ביידע באקן, אמר ליה, האט ער אים געענטפערט, כי אתשיל בעוג מלך הבשן אתשיל דהוה ליה בית שמאי לחומרא, וואס טייטש אזוי? די תירוץ איז אז אוודאי לגבי טרינקען די שיעור פון מלוא לגמיו פון כמלוא לגמיו דאס ווענדט זיך אלעס אין א מענטש, ס'דא א מענטש מיט א גרויסע באק, ס'דא א מענטש מיט א קליינע באק, און ממילא אז מ'עט נעמען א מענטש ווי עוג מלך הבשן, עוג מלך הבשן האט א ריזיגע באק, און ביי עוג מלך הבשן, די שיעור וואס עוג מלך הבשן וועט זיין חייב יום כיפור צו טרינקען, איז זיין באק דאס א ריזיגע באק לויט די בית הלל, מה שאין כן בית שמאי זאגן ניין, אפילו א רביעית איז ער שוין חייב, קומט אויס אז ביי עוג מלך הבשן איז די בית הלל מיקל און די בית שמאי מחמיר, און ממילא פאר דעם קודם כל שטייט עס נישט אין עדיות, ווייל די שאלה וואס מ'האט געפרעגט אין בית המדרש אז די מחלוקת פון בית שמאי און בית הלל איז געווען טאקע לגבי א מענטש ווי עוג מלך הבשן, אוואדע ביי א נארמאלע מענטש וועט אויסקומען אז דער בית הלל איז מחמיר, אבער היות ביי עוג מלך הבשן קומט אויס אז דער בית הלל איז מיקל, דערפאר ווערט עס נישט דערמאנט דארט אין עדיות. פרעגט אבער די גמרא, מתקיף לה רב זירא, האט רב זירא געפרעגט, אז לכאורה קומט דאך יעצט אויס, אז טרינקען ווענדט זיך, יעדער מענטש האט א צווייטע שיעור, ס'ווענדט זיך ווי גרויס זיין באק איז, פרעגט רב זירא, מאי שנא אכילה, דכל חד וחד בככותבת, און מאי שנא שתיה, דכל חד וחד בדידיה, וואס עפעס ביי אכילה זאגט מען אז דא א אייניגע שיעור יעדער איינער די שיעור א ככותבת, און ווען עס קומט צו טרינקען האט יעדער איינער א אנדערע שיעור יעדער ווי גרויס זיין באק איז, אמר ליה אביי, האט אביי געענטפערט, קים להו לרבנן בככותבת דבהכי מיתבא דעתיה בציר מהכי לא מיתבא, ס'טייטש חכמים האבן משער געווען יא, א ככותבת יעדער איינער בארואיגט זיך ווען ער עסט א ככותבת, ווייניגער ווי א ככותבת האט מען נישט קיין ישוב הדעת, אבער ביי שתיה ווען עס קומט צו טרינקען ניין, בדידיה מיתבא דעתיה, בדחבריה לא מיתבא דעתיה, א מענטש האט נאר א ישוב הדעת ווען ער טרינקט איינס פון זיין באקן, ווייניגער פון דעם האט א מענטש נישט ישוב הדעת, און דערפאר האבן חכמים געזאגט יעדער איינער ווענדט זיך לויט זיין באק. מתקיף לה רב זירא פרעגט רב זירא, וכל העולם כולו בככותבת ועוג מלך הבשן בככותבת, קענסטו דען אזוי זאגן אז ביי ככותבת איז יעדער גלייך, ביי אכילה איז יעדער גלייך, יעדער האט א ישוב הדעת ביי ככותבת, עוג מלך הבשן ווען ער עסט, ווערט ער זאט נאך א ככותבת? אמר ליה אביי, ענטפערט אביי יא, קים להו לרבנן, דבהכי מיתבא דעתיה בציר מהכי לא מיתבא דעתיה, מיהו כולי עלמא טובא, ועוג מלך הבשן פורתא, סטייטש אוודאי יעדער איינער האט א ישוב הדעת ווען מען עסט א ככותבת, עוג מלך הבשן, עט זאט ווערן אויף זייער א קורצע צייט, אבער ער וועט עפעס זאט ווערן, עט האבן א געוויסע ישוב הדעת, צוויי מינוט שפעטער עט ער ווייטער זיין הינגעריג, א קלענערע מענטש האט א ישוב הדעת פאר א לענגערע צייט, אבער על כל פנים די שיעור ככותבת איז אייניג ביי יעדעם. מתקיף לה רב זירא, פרעגט יעצט רב זירא, בשר שמן בככותבת, ולולבי גפנים בככותבת, לולבי גפנים, דאס איז אזעלכע בלעטלעך וואס וואקסן פון א גפן פון א טרויבן בוים, וואס איז זייער א לייכטע מאכל, סטייטש ער פילט נישט אן צופיל, ממילא פרעגט רב זירא, וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז ס'דא א אייניגע שיעור איבעראל? ווען א מענטש עסט א פעטע שטיקל פלייש, ער עסט א ככותבת פון דעם, ווערט ער גאר זאט, משא"כ ווען א מענטש עסט א ככותבת פון לולבי גפנים, ווערט ער נישט זאט, איז וויאזוי קען זיין אז ס'דא א אייניגע שיעור? אמר ליה אביי, ענטפערט ווייטער אביי, קים להו לרבנן דבהכי מיתבא דעתיה בציר מהכי לא מיתבא דעתיה, מיהו בשר שמן טובא, לולבי גפנים פורתא, א מענטש עסט א פעטע שטיקל פלייש א ככותבת איז ער זאט אויף א לאנגע צייט, ביי לולבי גפנים איז ער זאט אויף א קערצערע צייט, אבער א ככותבת מאכט יעדעם זאט. מתקיף לה רבא, פרעגט יעצט רבא, כזית בכדי אכילת פרס, וכותבת בכדי אכילת פרס? ס'טייטש דער כלל איז ביי די אלע שיעורים פון כזית וואס מ'זעהט ביי אלע מאכלים אז מ'עסט א כזית איז מען חייב, איז ווי שנעל דארף מען עסן די כזית? מ'דארף עס עסן אויף איין צי? ניין! מ'דארף עס עסן בכדי אכילת פרס, פרס דאס א האלבע ברויט, טאמער מ'עסט עס אזוי שנעל ווי לאנג ס'געדויערט צו עסן א האלבע ברויט, איז זיך עס מצטרף לכזית. ממילא פרעגט רבא, טאמער דאס איז די שיעור ביי א כזית,

וואס טייטש ס'דא א גרויסע חילוק ווען סקומט יום כיפור? יום כיפור איז די אמת'ע שיעור טאקע בכדי אכילת פרס, טאמער א מענטש עסט א ככותבת בכדי אכילת פרס אין אזא קורצע תקופה ווערט ער זאט, טאמער ער עסט עס לענגער פון דעם ווערט ער נישט זאט, דאס שטימט זייער גוט, לגבי אלע אנדערע אכילות לגבי א כזית וואס מ'זעט אז א כזית איז מען חייב טאמער מ'עסט בכדי אכילת פרס, דאס האט נישט צו טון צו מ'ווערט זאט צו נישט, דאס איז סתם א שיעור וואס חכמים האבן געזאגט, און ממילא קען מען טאקע זאגן אז ביי ביידע איז די שיעור בכדי אכילת פרס, מתקיף לה רבא, פרעגט יעצט אבער רבא, בככותבת בכדי אכילת פרס, וחצי פרס בכדי אכילת פרס, די דין איז טאמער א מענטש עסט א חצי פרס פון א מאכל, פון א טמא'נע מאכל, ווערט ער טמא א טומאת גוויה, וואס טייטש בעצם, וועט מען זען באלד ס'איז א דרבנן'דיגע דין, אבער מן התורה קען נישט א מאכל מטמא זיין א מענטש, פון דעסט וועגן האבן חזל מתקן געווען אז ווען א מענטש עסט א טמא'נע מאכל, נישט ווען ער רירט עס צו, ווען ער עסט עס, ווערט ער טמא, וויפיל דארף ער עסן פון דעם טמא'נעם מאכל? א חצי פרס, דאס איז א פערטל פון א ברויט, יעצט ווי שנעל דארף ער דאס עסן? אויך בכדי אכילת פרס, און ממילא דער חצי פרס איז דאך אסאך גרעסער ווי א ככותבת, און וואס עפעס איז דארט אויך די שיעור בכדי אכילת פרס, די שיעור וואלט געדארפט זיין לענגער, אמר ליה רב פפא, ענטפערט רב פפא, הנח לטומאת גוויה, דלאו דאורייתא היא, די גאנצע טומאה איז נישט קיין דאורייתא, ס'איז נאר א דרבנן, און פארדעם האבן די חכמים מיקל געווען ביי דעם, און געגעבן א קורצע שיעור פון בכדי אכילת פרס, אפילו טאקע די שיעור וואלט דארט געדארפט זיין לענגער. פרעגט די גמרא אזוי, ס'איז א טומאה דרבנן ומי אמר רב פפא הכי, והכתיב שטייט אין פסוק, ולא תטמאו בהם, ונטמתם בם, וואס דאס שטייט ביי אכילת שרצים, ואמר רב פפא, מכאן שטומאת גוויה דאורייתא, אויף ווען מ'נעמט מייז און באם, רשי זאגט אז קען נישט זיין ס'רעדט זיך אויף צורירן א שרץ, ווייל ישראלים האבן דאך נישט קיין פראבלעם צו צורירן א שרץ נאר אוודאי גייט עס ארויף אויף אכילה, מילא זעהן מיר דא אז אז מ'עסט א טמא'נע מאכל ווערט א מענטש טמא, זעהן מיר ס'יא א דאורייתא'דיגע טומאה, ענטפערט די גמרא ניין, מדרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא, אוודאי די ונטמתם בם איז סתם א אסמכתא, אבער די טומאת גוויה איז נאר מדרבנן, און פאר דעם איז נישט קיין קשיא פון טומאת גוויה. זאגט די גמרא ווייטער, מען האט געזען די משנה, כל האוכלין, האט מען געזען אלע מאכלים זענען זיך מצטרף לככותבת, און אלע משקאות זענען זיך מצטרף לכמלא לוגמיו, אבער א מאכל און א משקה צוזאמען זענען זיך נישט מצטרף. זאגט די גמרא אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, אכל אומצא ומילחא, טאמער איינער עסט יום כיפור פלייש מיט די זאלץ וואס ליגט אויף דעם, מצטרף, איז זיך עס מצטרף צו א ככותבת, די זאלץ איז זיך אויך מצטרף, ואף על גב דלאו אכילה היא, אפילו די זאלץ אליין הייסט דאך נישט קיין מאכל, מען קען נישט עסן א כותבת זאלץ און זיין מחיוב ס'איז נישט ראוי לאכילה, פון דעסט וועגן כיון דאכלי אינשי, היות וואס די דרך איז צו עסן פלייש מיט זאלץ, מצטרפין, זענען זיי זיך יא מצטרף, אמר ריש לקיש, האט ריש לקיש געזאגט, ציר שעל גבי ירק, ס'טייטש די זאפט וואס קומט ארויס פון א ירק, פון א וועדזשטעבל בשעת וואס מען זאלצט עס, קומט ארויס אזא זאפט, און מען טינקט איין ירקות אין דעם, איז צוזאמען זענען זיי זיך מצטרף, מצטרף לככותבת ביום הכיפורים, זאגט די גמרא פשיטא, וואס איז די חידוש? פארוואס דארף עס ריש לקיש זאגן? פארשטייט זיך צוויי מאכלים זענען זיך מצטרף, ענטפערט די גמרא מהו דתימא משקה הוא, אפשר וואלט איך געזאגט ס'איז א משקה ס'איז זיך נישט מצטרף, קא משמע לן, לערנט אונז ריש לקיש, אז כל אכשורי אוכלא אוכלא הוא, היות אז דער משקה קומט מכשיר צו זיין דעם אוכל, ס'קומט צו געבן א טעם אין דעם, דערפאר האט עס א דין פון א מאכל, און ס'איז זיך מצטרף לככותבת. זאגט די גמרא ווייטער. אמר ריש לקיש האט ריש לקיש געזאגט האוכל אכילה גסה ביום כיפורים טאמער איינער עסט אן אכילה גסה יום כיפור וואס טייטש אז ביי סעודת המפסקת האט ער זיך אנגעגעסן גאר שטארק אזוי ארום אז עס קומט אריין יום כיפור איז ער זייער זייער פול יעצט יום כיפור מיט די גאנצע כח שטופט ער אריין נאך עסן אין מויל ס'איז אים נישט געשמאק און ממילא דאס הייסט א אכילה גסה ס'איז נישט להנאה פטור איז דער מענטש פטור מאי טעמא וואס איז די טעם וואס שטייט אין פסוק אשר לא תעונה כתיב וואס טייטש אז א מענטש וואס פייניגט זיך נישט ער עסט להנאה דעמאלטס איז ער מחיוב אבער פרט למזיק דא עסט ער עס דאך נישט להנאה, ער איז מזיק רשי זאגט ער איז סיי מזיק די מאכל, ער איז מזיק זיך אליין, איז אויף דעם איז מען נישט מחיוב. זאגט די גמרא אן ענליכע דין אמר רבי ירמי' אמר ריש לקיש, זר שאכל תרומה אכילה גסה, א זר וואס עסט תרומה אן אכילה גסה, וואס נארמאל ווען איינער עסט תרומה פון א כהן איז מחיוב צו צאלן א קרן וחומש, די קרן, דאס איז די תרומה אליין, די חומש דארף מען צולייגן א פיפטל, איז דא משלם את הקרן ואינו משלם את החומש, די חומש דארף מען נישט צאלן פארוואס? ווייל שטייט אין פסוק כי יאכל, דווקא עסן, פרט למזיק, דא איז ער דאך מזיק, ער עסט אכילה גסה, און במילא איז ער פטור פונעם חומש. זאגט די גמרא אן ענליכע דין, אמר רבי ירמי' אמר רבי יוחנן, זר שכוסס שעורין של תרומה, ער עסט רויע שעורים פון תרומה, וואס דאס איז אויך נישט ראוי לאכילה, משלם את הקרן ואינו משלם את החומש, פארוואס כי יאכל פרט למזיק, דא איז ער זיך מזיק, ס'נישט קיין נארמאלע אכילה, און במילא איז מען פטור פונעם חומש. זאגט די גמרא ווייטער נאך אן ענליכע דין, אמר רב שיזבי אמר רבי יוחנן, זר שבלע שזיפין של תרומה, א זר וואס האט אראפגעשלינגען פלוימען פון תרומה, ער האט עס נישט געקייעט, והקיאן ער האט עס צוריק אויסגעבראכן, ואכלן אחר און א צווייטער האט עס געגעסן, איז אזוי, ראשון משלם קרן וחומש, די ערשטע דארף צאלן א קרן וחומש, פארוואס ווייל ער האט געגעסן, דאס הייסט נארמאל געגעסן אפילו ער האט נישט געקייט ער האט עס אראפגעשלינגען, איז ער מחויב צו צאלן א קרן וחומש, שני, אינו משלם אלא דמי עצים לראשון בלבד, דער צווייטער וואס האט געגעסן די אויסגעבראכענע פלוימען, איז פאר די כהן דארף ער גארנישט צאלן, פארוואס ווייל ברגע וואס די ערשטע האט עס אראפגעשלינגען, האט ער עס קונה געווען, און ממילא די צווייטע האט סך הכל באגנבעט די ערשטע, אבער די צווייטע האט דאך אויך נישט געגעסן קיין נארמאלע פלוימען, קענסט נישט מחייב זיין צו צאלן פלוימען ער האט דאך געגעסן אויסגעבראכענע פלוימען, וואס איז עס ווערט? ס'איז ווערט הסקה, מ'קען עס אונטערצינדן, צינדן א פייער מיט דעם, דאס דארף ער טאקע צאלן פארן ערשטן.